זאגט די משנה, המקדש אישה ובתה, איינער איז מקדש צוויי פרויען, א מאמען מיט א טאכטער, או אישה ואחותה, אדער צוויי שוועסטער, כאחת, ער זאגט הרי שתיכם מקודשות לי, איז דער דין, אינן מקודשות, זיי זענען נישט מקודש, קיינער דארף נישט האבן קיין גט, אזוי ווי עס איז דא א דין ווען איינער איז מקדש די טאכטער פון זיין פרוי, חייבי כריתות איז דאך נישט תופס די קידושין, אז איינער איז מקדש אחות אשתו איז דאך נישט תופס די קידושין, די זעלבע זאך דא ווען ר'איז מקדש צוזאמען צוויי שוועסטער איז ביי קיינעם נישט תופס די קידושין און קיינער פון זיי דארף נישט האבן קיין גט. ומעשה בחמש נשים ס'איז געווען א מעשה מיט פינף פרויען, ובהן שתי אחיות, צווישן די פינף פרויען איז געווען צוויי שוועסטערן, וליקט אדם אחד כלכלה של תאנים, א מענטש האט צוזאמענגעקליבן א באסקעט פון פייגן, ושלהם היתה, דאס איז געווען ס'איז געוואקסן אין זייער פעלד, אין זייערע ביימער, אבער ושל שביעית היתה, ס'איז געווען אין א שמיטה יאר, די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס וויל ער מיר מיט דעם אט דערציילן? אז שלהן היתה גזל וואלט נישט געטויגט, נאר פארוואס איז גוט די שלהן? ווייל של שביעית היתה, דערווייל ווער איך געוואויר אז מיט פירות שביעית מעג מען מקדש זיין א פרוי, ווייל אנדערע לערנען דאך אז ס'איז ממון גבוה, און אויב ס'איז ממון גבוה קען מען נישט מקדש זיין מיט דעם קיין פרוי. ואמר, האט דער מענטש געזאגט, הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו, איר אלע פינף זאל ווערן מקודש צו מיר מיט דעם באסקעט. וקיבלה אחת מהן על ידי כולם, איינע האט גענומען די כלכלה פאר אלע, מען האט איר געמאכט א שליח צו נעמען. ואמרו חכמים, האבן די חכמים געזאגט, אין אחיות מקודשות, אז די שוועסטער ווערן ניט מקודש. רש"י, וועגן די איבריגע דריי וועט די גמרא ווייטער רעדן. ס'לשון דער משנה ווייזט אויס אז די אחיות זענען נישט מקודש, אבער די איבריגע דריי יא. אבער די גמרא האט אויף דעם ווייטער א קשיא, ווען איינער איז מקנה צו א מענטש א זאך און ער זאגט דו זאלסט עס קונה זיין מיט דעם עובר, מיט דער פרוי שוואנגערט מיט איר עובר, זאגן מיר ווייל די עובר איז דאך לא בא לעולם איז דאך נישט קונה, איז דער אנדערע א מענטש אויך נישט קונה, די גמרא רופט עס אן קני את וחמור, איז ממילא אז די צוויי שוועסטער ווערן נישט מקודש, טא וויאזוי קען זיין די קידושין די אנדערע דריי? כאחת אמר האט געזאגט הרי שתיכם מקודשות לי, אינן מקודשות ואין אחת מהן צריכה גט, קיין איינע פון זיי דארף נישט קיין גט, איז בגמרא מפורש טעמא ושל שביעית היתה, בגמרא מפורש די גמרא איז מפורש מאי אתא לאשמעינן וואס עס דארף נאך דערצו מיט דעם מו ד די מעשה אז עס איז געווען שביעית גמרא, פרעגט די גמרא מנא הני מילי פון וואנען ווייס איך דעם דין פון דער משנה, אז איינער האט מקדש געווען אישה ובתה אדער אישה ואחותה איז נישט מקודש אמר רמי בר חמא האט רמי בר חמא געזאגט דאמר קרא שטייט אין פסוק אישה אל אחותה א פרוי צו איר שוועסטער לא תקח לצרור זאלסטו נישט נעמען לצרור ווען זיי ווערן צרות איינע די אנדערע, ווען איינער האט צוויי פרויען איז די איינע די צרה פון דער אנדערע. טייטש איך, התורה אמרה, די תורה זאגט, בשעה שנעשו צרות זו לזו, דעמאלט ווען זיי ווערן צרות, ווען ער גייט ער גייט זיי מקדש זיין צוזאמען, ווערן זיי דאך צרות זאלן ווערן איינע צו דער אנדערע, לא יהא לו ליקוחין איז נישט דא קיין קידושין אפילו באחת מהן אפילו אין איינע פון זיי, איך טייטש דער פסוק אז דא רעדט מען אז איינער איז מקדש צוויי שוועסטער צוזאמען, זאגט דער פסוק ואישה אל אחותה לא תקח לצרור, זיי נישט מקדש קיין צוויי שוועסטער ווייל לא תקח, לא תקח איז די טייטש קידושין ס'איז נישט דא קיין תפיסת קידושין, דעריבער זאגן מיר אז המקדש אישה ואחותה שתיהן כאחת דארף קיין קיינער נישט האבן קיין גט. אויב אזוי בלייבט דאך אבער שווער אז איין זאך, ווייטער שטייט אין פסוק ונכרתו הנפשות העושות אז אויב די קידושין אין קיין איינע פון זיי נישט תופס איז דאך איז דאך ער אויב געקומען אויף איינער פון זיי איז דאך דאס נישט קיין אחוז אישה, פארוואס איז דאס נישט קיין אחוז אישה? ווייל די קידושין איז דאך נישט תופס געווען אין קיינער פון זיי, דאס פרעגט טאקע די גמרא, אמר ליה רבא האט רבא צו אים געזאגט, אי הכי, אויב אזוי אז דער פסוק רעדט זיך אז מען האט מקדש געווען ביידע שוועסטער צוזאמען, ווי אזוי קומט כרת אויב ער איז געקומען על אחת מהן? די קידושין איז דאך נישט געווען קיין קידושין אינגאנצן, היינו דכתיב, שטייט אין פסוק ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם אי קידושין לא תפסי בה אז די קידושין איז אינגאנצן נישט תופס געווען כרת מי מחייב אויב בא עליהם דאך נישטא דער איסור פון אחות אשה. אלא אמר רבא, האט רבא געזאגט, קרא, דער פסוק רעדט זיך בזה אחר זה, דער פסוק אשה אל אחותה לא תקח לצרור רעדט זיך אז נישט ער האט מקדש געווען צוויי שוועסטער צוזאמען, נאר פריער האט ער מקדש געווען איינע, איז דאך ער האט מקדש געווען איינע איז זי דאך געווארן אשתו, נאכער גייט ער מקדש זיין די צווייטע, דעמאלט זאגן מיר אז ואשה אל אחותה לא תקח, אז אין דער אנדערע נישט תופס קיין קידושין, און אויב בא על השניה קומט אים כרת, פארוואס? ווייל די ערשטע איז דאך אשתו. אה, ומתניתין. דעם דין פון דער משנה, פון וואנען זשע ווייס איך דעם דין פון דער משנה? אין דער תורה רעדט זיך דאך בזה אחר זה, פון וואנעט ווייס איך אז דארטן וואו ער האט מקדש געווען צוזאמען איז אין קיינעם נישט חל די קידושין? דאס ווייס איך אויך פון דעם, פון בזה אחר זה ווייס איך עס כדרבה, דאס ווייס איך מיט דער סברא וואס רבה האט געזאגט, דאמר רבה, רבה האט געזאגט, כל שאינו בזה אחר זה, די זאך וואס קען נישט זיין איינס נאך דעם אנדערן, די ערשטע לאזט נישט ס'זאל חל זיין די צווייטע, אפילו בבת אחת אינו, די זעלבע זאך וואס לאזט נישט ס'זאל חל זיין די זאך נאך איר, די זעלבע זאך לאזט נישט אז ס'זאל חל זיין צוזאמען, איז אזוי ווי ווען איינער האט מקדש געווען א פרוי נאכער איז ער מקדש די שוועסטער, זאגן מיר ס'איז נישט דא קיין קידושין, בזה אחר זה גייט עס נישט אהן, און די זעלבע זאך אויב ער האט מקדש געווען ביידע צוזאמען, ווייל בזה אחר זה איז נישט דא, איז עס בבת אחת אויכעט נישט דא. גופא, מיר האבן פריער געלערנט, אמר רבה, האט רבה געזאגט, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. איתיביה אביי, האט אביי געפרעגט א קשיא. דער דין איז ביי מעשרות אז מען דארף געבן פונקטליך צען, ס'איז נישט קיין מעלה מיט געבן מערער, די תורה זאגט מען זאל געבן איינס פון צען, אדער כ'נעם עס במידה, מיט א מאס, אדער מיט משקל, כ'טו וועגן, אדער מיט מנין, איז ווי איז דער דין המרבה במעשר? איינער האט געגעבן מער מעשר? אויב איינער גיט ווינציגער מעשר, למשל ער האט הונדערט און ער גיט נישט קיין הונדערט, ער גיט נאר פינף, פון הונדערט דארף ער דאך אוועק געבן וויפיל? צען, און ער האט געגעבן נאר פינף, איז עס נישט קיין מעשר? ער האט נישט פארראכטן די פירות? נאר ווי וועט זיין ער דארף געבן צען, האט ער געגעבן צוואנציג. פירותיו מתוקנים, דיע אַכציק וואס איז געבליבן ביי אים איז גוט, אבער און מעשרות מקולקלין, די מעשרות דאס וואס ער גיט צו דעם כהן דארט איז אויסגעמישט אי מעשר און אי טבל, און א כהן קען אויכעט נישט עסן קיין טבל. פארוואס? מען רעדט תרומה דא רעדט מען פון מעשר נישט פון תרומה. מיר רעדן דא פון מעשר פון דעם לוי, מעשר ראשון גיט מען דעם לוי, און דאס וואס בלייבט ביי דעם לוי ער האט דאך דער לוי יעצט וויפיל? צוואנציג, אין דיע צוואנציג איז דא א טייל פון דעם מעשר, די מעשר איז נישט דא קיין צען, מעשר איז דא אפילו ווינציגער ווי ניין, עטוואס ווינציגער ווי ניין, ווייל איר זאלט געבן גוט א קוק, ווען איינער אז ער זאל האבן, א מענטש זאל האבן ניינציג וויפל איז דער מעשר פון ניינציג, וויפל? ניין. וואלט איהם געבליבן וויפל? איין און אכציג. אז דא וואס איז ביי איהם געבליבן נישט איין און אכציג נאר אכציג, האט ער דאך פון דעם אז דער מעשר איז עטוואס ווינציגער ווי ניין, און און ארום עלף איז טבל. קען עס דער לוי נישט עסן. וואס איז די עצה? דארף ער אפשיידן פאר דיע איז שוין דא א שאלה צי ער קען שיידן אפשיידן פון פון אינעווייניג ווייל ער וועט זאגן ווייל דער דין איז דאך מן הפטור על החיוב קען מען דאך נישט אפשיידן פון דעם ביי אים איז דאך אויסגעמישט צוזאמען מעשר מיט טבל איז אנדערע לערנען אז ער מוז דווקא אפשיידן ממקום אחר ווייל דא ער וועט גיין אפשיידן, איז דאס וואס ער גיט אוועק, דאס טרעפט ער פונקט אן אין דעם פריערדיגן מעשה, א ענליכן דין האט מען געהאט, א איד מיט א גוי האבן שותפות א פעלד, און אויב און זיי האבן זיך צעטיילט, און אויב איך זאג אין ברירה, דארף איך זאגן אז די די איד'ס חלק וואס ער באקומט די תבואה איז דא זיינע וואס איז מחוייב און עס קען זיין ס'איז דא דעם גוי'ס תבואה וויאזוי דארף מען דאס פארריכטן ס'זאל נישט זיין קיין טבל דארט ווערט דערמאנט מען טוט אפשיידן תרומות ומעשר ממקום אחר איז דא דארף ער אויך פאררעכטן דאס און כל זמן ער פאררעכט דאס נישט איז מעשרותיו מקולקלים. ואמאי, פארוואס זאלן מיר זאגן אז די פירות, די אכציג וואס איז געבליבן ביי אים איז גוט? נימא לאמער זאגן אז אפילו דאס וואס ער האט אוועקגעגעבן די צוואנציג זאל אין דעם גארנישט ניט זיין קיין מעשר, פארוואס לאמער זאגן כל שאינו בזה אחר זה, דאס וואס איז נישט בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. ווי וועט זיין ווען ער האט איינמאל אפגעשיידט מעשר, נאכהער טוט ער נאכאמאל אפשיידן מעשר, איז די צווייטע ווערט נישט קיין מעשר, איז די זעלבע זאך דא אויך, ווען ער האט געזאגט צוואנציג זאלן זיין מעשר, דארף איך זאגן אז ס'זאל גארנישט ניט זיין קיין מעשר? פארוואס זאגן מיר פירותיו מתוקנים? אויב ס'דא א כלל כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, ווען מ'האט שוין איינמאל אפגעשיידט מעשר און ר'עט גיין נאכאמאל אפשיידן איז דאך גארנישט, קען מען דאך ניט דארף אויסקומען בבת אחת ווען ביידע מעשר שיידט ער אפ צוזאמען ער גיבט צוואנציג זאל אויך גארנישט נישט ווערן. ענטפערט די גמרא אמר ליה האט ער אים גענטפערט האט רבה גענטפערט אביי'ן שאני מעשר. מעשר איז א אנדער זאך אינגאנצן, דאיתיה לחצאין סגייט אן צו האלב צו א העלפט, וואס הייסט דאי אמר אויב ער האט געזאגט תתקדש פלגא דחיטתא אז סזאל ווערן געהייליגט, סזאל זיין די דין מעשר נאר אויף א האלבע ווייץ, קדשה איז עס אויך הייליג, איז דעמאלט האט אפגעשיידט בבת אחת די צוואנציג, איז דעמאלט די טייטש איז חל גלייך אויף יעדן ווייצל לפי חשבון, אבער ביי די שוועסטער קען איך דאך נישט זאגן יעדער איינער מקדש א העלפט. פרעגט די גמרא, והרי מעשר בהמה, מען דארף געבן אויף יעדן צענטע בהמה ברענגען פאר א קרבן. דליכא לחצאין ווי דער סדר איז מען ציילט אפ נײַן און די צענטע איז מעשר בהמה קאן דער מענטש נישט זאגן ער וועט ארויסנעמען צוויי א צענטע מיט א עלעפטע און א האלבע פון דער צענטע זאל זיין מעשר בהמה און א האלבע פון דער עלעפטע און מען זאל עס אזוי מקריב זיין דאס קאן מען נישט זאגן ביי א קרבן דארף זיין די גאנצע זאך א קרבן. וליתיה בזה אחר זה, בזה אחר זה גייט עס אויך נישט אן, דאס הייסט אז אויב האט עס אדורכגעגאנגען איינס צוויי אזוי די צענטע האט ער גערופן צען, נאכדעם האט ער גערופן די עלעפטע צען, איז עס נישט הייליג, ווערט די עלעפטע נישט הייליג, ווייל ער האט דאך שוין איינמאל צען. דארף דאך אויסקומען אז ביי מעשר אז אויב האט זיך נאך די ניינטע איז ארויסגעגאנגען צוויי צוזאמען און ער האט ביידע גערופן צען, דארף אויסקומען קיין איינער זאל נישט ווערן קיין צען, פארוואס כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, ואמר רבא און רבא האט געזאגט יצאו שניים בעשירי נאכדעם ווי ער האט געהאט געציילט ניין איז ארויסגעגאנגען דער צענטע צוויי וקראן, ער האט זיי גערופן עשירי צען, זאגן מיר עשירי ואחד עשר מעורבין זה בזה, זאגן מיר אז איינס פון זיי איז מעשר בהמה, און די אנדערע האט דעם דין פון שלמים, אזוי איז דער דין אז נאך די ניינטע אז כ'האב גערופן די עלעפטע צען איז עס שלמים און איך ווייס נישט וואס צו טון מיט דעם, אבער אלענפאלס וואס זע איך מיט דעם? וואס זעהן מיר פון דעם אז איינס איז זיכער א מעשר בהמה? זע איך דאך אז איך זאג נישט דעם כלל בזה אחר זה, נאכדעם ווי ער האט גערופן די צענטע צען אבער רופן די עלעפטע צען איז עס גארנישט ניט, און דא אויך ס'איז געווען צוזאמען די צענט און די עלעפטע און מ'האט עס גערופן צען, זאגן מיר ס'איז חל. וואס איז די דין? איינע איז מעשר בהמה און איינע איז שלמים, און איך ווייס נישט וועלכע ס'איז די שלמים און וועלכע די מעשר בהמה, וואזשע זאל ער טאן? וויאזוי קען מען עס מקריב זיין? די שלמים דארף מען שוין גיי אנדערע סארט הזאת הדם, שלמים דארף מען שתיים שהן ארבע, מעשר בהמה מתנה אחת, אויך האבט א חילוק לגבי סמיכה, אויך האבט א חילוק לגבי נסכים, איז דער דין אזוי, ער דארף האלטן ביידע בהמות ביז וואנען זיי באקומען א מום, ביידע, אז זיי האבן באקומען א מום איז מעשר בהמה ווען עס באקומט א מום דארף מען נישט אויסלעזן קען דער בעלבאס עס עסן אבער ס'איז דאך דא נאך איינע וועלכע ס'איז שלמים איז און ער ווייסט נישט וועלכע ס'איז שלמים טוט ער אויסלעזן טוט ער זאגן אז דיע בהמה פון דיע צוויי וואס האט א מום וואס איז שלמים זאל ווערן אויסגעלעזט אויף די אויף א צווייטע בהמה וואס די צווייטע בהמה ברענגט ער פאר שלמים. פון מעשר בהמה האט דער כהן גארניט, אלעס באלאנגט צום בעלבאס, מ'איז עס מקריב פאר א קרבן, אזוי א איד ברענגט שלמים איז דאך אויך דא צו דעם כהן חזה ושוק, און די פלייש עסן די בעלים, ביי מעשר בהמה האט ער גארנישט, און פון צווייטן זייט פון בכור האט דער ישראל גארנישט ניט, ער גיט עס אוועק דעם כהן אינגאנצן. זאגט, ענטפערט די גמרא, שאני מעשר בהמה, ווייסטו פארוואס ביי מעשר בהמה זאגן מיר אז בבת אחת קען עס חל זיין, כאטש בזה אחר זה קען עס נישט חל זיין, ווייל דארטן איז עס אמאל חל בטעות, דאס הייסט, אויב ר'האט געמאכט א טעות און ער האט נישט גערופן די צענטע קיין צען, נאר האט גערופן די צענטע ניין, דאך זאגן מיר איז די צענטע מעשר. איז דאך מעשר איז א אנדער זאך, אויב ס'קאן חל זיין ווען מ'מאכט א טעות, קאן עס אויך חל זיין בבת אחת, כאטש וואס זה אחר זה קאן עס נישט חל זיין. דתנן, מיר האבן געלערנט א מעשה, מען לאזט דאך אריין די אלע בהמה'לעך אין אזא געיט און מען מאכט דארט א שמאלע טיר און זיי גייען ארויס איינציגע איינציגע ער ציילט איינס צוויי דריי, קרא לתשיעי האט ער געמאכט א טעות ער האט גערופן די ניינטע צען, ס'דא א דין אז אויב מען האט גערופן צען אזוינע נומבער וואס דאס איז נאנט צו צען, אדער מען האט גערופן די ניינטע צען, אדער מען האט גערופן די עלעפטע צען, איז אויף דעם חל א קדושה, אזוי לערנט מען אפ פון א פסוק, איז ער האט געמאכט א טעות, ער האט גערופן די ניינטע צען, די ניינטע איז דאך נאנט צו צען, אז ער האט עס גערופן צען, נאכער כאפט ער זיך, אוי ער האט דאך נאך נישט געזאגט קיין ניין, ער האט נישט געזאגט קיין ניין, ולעשירי תשיעי רופט ער דעם צענטע ניין, און דערווייל איז שיגרא דלישנא האלט ביי ניין, וואס גייט נאך ניין? צען, איז דער לאחד עשר עשירי, איז די עלעפטע האט ער גערופן צען. איז דאך אזוי, האט ער דאך גערופן די וואס איז נאנט צו די צענטע, די ניינטע האט ער גערופן צען, און די עלעפטע צען, און די צענטע האט ער גערופן ניין, איז דער דין, שלשתן מקודשים, אלע דריי זענען הייליג, און דער אויספיר איז דארטן אזוי. אז די ניינטע וואס ער האט גערופן צען די ניינטע דאס נאכל במומו דא מיינט מען ער ווייסט וועלכע די ניינטע וועלכע די צענטע וועלכע די עלעפטע די צענטע וואס ער האט גערופן ניין איז מעשר כאטש ער האט געמאכט אויף דעם א טעות ער האט עס גערופן ניין נאר מעשר איז דא בטעות און די עלעפטע וואס ער האט גערופן צען דאס איז שלמים. איז אויב מיר טרעפן דא ביי מעשר אז דאס קען זיין בטעות, דעריבער איז עס שוין לייכט עס זאל חל זיין, קען שוין זיין אויך דער דין אז וואס? אז ס'זאל זיין בבת אחת, כאטש עס קען נישט זיין בזה אחר זה. פרעגט די גמרא, הרי תודה, ווען איינער ברענגט א קרבן תודה איז דא א דין, אז ער דארף ברענגען פירערליי חלות, דריי מינים דארפן זיין פון מצה, און איין מין איז פון חמץ, פון יעדן מין ברענגט ער צען, איז צוזאמען איז עס פערציג חלות, איז דעמאלט ווען מען שעכט דעם קרבן, די קרבן תודה, דעמאלט ווערן נתקדש די חלות קדושת הגוף, איז דער דין ביי תודה דליתא בטעות, די חלות קענען נישט ווערן געהייליגט דורך א טעות, ער האט געשחטן די תודה און ער האט מכוון געווען ס'זאל ווערן נתקדש פערציג שווארצע חלות, און דערוויילע דאס איז געווען ווייסע, ס'נישט געוועזן דיע וואס ער האט געטראכט, רופט זיך עס אהן הקדש בטעות, און הקדש בטעות איז נישט קיין הקדש, זענען די חלות נישט געווארן נתקדש. וליתא נמי בזה אחר זה, אויב ער האט גע'שחט'ן די תודה אויף פערציג חלות, נאכער זאגט ער אויף אנדערע פערציג חלות אז זאלן אויך ווערן געהייליגט, זאגן מיר אז ס'איז נישט, ס'איז נישט געהייליגט געווארן די צווייטע, ווייל די תודה דארף נאר האבן פערציג חלות, און דאס וואס זי דארף האבן איז שוין גענוג, און די אנדערע פערציג ווערן נישט נתקדש. דארף אויסקומען אז ווען איינער האט גע'שחט'ן די קרבן תודה אויף אכציג חלות, לויט ווי מיר האבן פריער א כלל, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, דארף אויסקומען ווען ער שעכט א תודה אויף אכציג חלות זאל גארנישט נישט ווערן נתקדש. ואיתמר מיר האבן געלערנט תודה שנשחטה על שמונים חלות, ער האט גע'שחט'ן די תודה אויף אכציג חלות. חזקיה אמר, זאגט חזקיה, קדשו עלה ארבעים מתוך שמונים, פערציג פון די אכציג זענען געהייליגט, די גמרא זאגט שוין דארטן וויאזוי קען מען זיי עסן מען ווייסט דאך נישט וועלכע, ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, לא קדשו עלה ארבעים מתוך שמונים, אז ס'איז גארנישט ניט געהייליגט, האב איך יעצט געלערנט דעם פשט, אין וועלכע סברה קריגן זיי זיך? זיי קריגן זיך כל שאינו בזה אחר זה צי דאס קען חל זיין אויף איינעם אויף א העלפט בבת אחת, אז חזקי' האלט אז ס'איז יא חל, און חזקי' איז געווען דער רבי פון רבי יוחנן, דארף מען דאך זאגן אז די הלכה איז ווי חזקי' אז כאטש ס'איז נישט בזה אחר זה, דאך בבת אחת קען עס יא חל זיין, איז דאך א קשיא אויף רבה'ן, וואס רבה האט געזאגט א כלל, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, דא זעען מיר דאך אז חזקיה האלט, כאטש מ'קען נישט מקדיש זיין פערציג נאך פערציג, דאך אויב ס'איז צוזאמען אכציג, ווערט געהייליגט פערציג. ענטפערט די גמרא, ס'איז נישט קיין קשיא, לאו איתמר עלה, האב מיר דען אויף דעם נישט געלערנט? אמר רבי יהושע בן לוי, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט, הכל מודים, אין דער זאך איז נישטא קיין שום מחלוקת, דאס וועט רבי יוחנן אויך מודה זיין, כל היכא דאמר, דעמאלט ווען ער האט געזאגט, קדשי לה ארבעים מתוך שמונים אז ס'זאל ווערן געהייליגט נאר פערציג, איי וואס ברענגט ער אכציג? ער ברענגט לאחריות אז אויב אז עס וועט ווערן פארלוירן צו טומאה זאלן דיע זיין אנשטאט דיע, און נישטא קיין מחלוקת, קדשי, ס'איז הייליג. ווי וועט זיין ווען דער מענטש זאגט לא יקדשו ארבעים, ס'זאל נישט ווערן געהייליגט קיין פערציג, אלא אם כן קדשו שמונים, דווקא אז ס'וועט ווערן געהייליגט אלע אכציג, און פערציג וויל ער נישט ס'זאל ווערן נתקדש, האלטן אלע לא קדשי, האלט חזקיה אויך אז ס'איז נישט הייליג, מכח דעם כלל וואס רבה האט געזאגט כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, דאס האלטן אלע. לא נחלקו, די מחלוקת איז אלא בסתם, ער האט געברענגט אכציג חלות און ער איז אוועק געגאנגען, ווייס איך נישט וואס דער מענטש האט געמיינט, ווען ער זאל זיין פאר אונז פרעג איך אים, בסתם, מר סבר לערנט חזקיה לאחריות קא מכוין, ער מיינט נאר צו ברענגען פערציג, ער האט נאר געטראכט אויף פערציג, קיין בל תוסיף איז דא נישט דא, ער וויל נישט מקדש זיין מער ווי פערציג. און מר סבר און ר' יוחנן האלט לקרבן גדול קא מכוין, ער וויל ס'זאל זיין א גרויסע קרבן, ער וויל אלע זאלן זיין געהייליגט, און אויב ער וויל אלע זאלן זיין געהייליגט, זאגן מיר דאך א כלל, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. פרעגט די גמרא, מיר האבן פריער געפרעגט, פון וואו דוכט די משנה מנא הני מילי? פון וואנעט ווייסן מיר אז מ'איז מקדש אשה ובתה כאחת איז נישט קיין קידושין? האט רבה געזאגט, דאס הייסט האט גענטפערט נישט רבא האט גענטפערט, ווייל עס שטייט אין פסוק, אז זה אחר זה איז נישט תופס קיין קידושין, אויב איינער האט א פרוי קען ער נישט מקדש זיין איר שוועסטער, צו ער קען נישט מקדש זיין איר טאכטער, און כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. פרעגט אויף דעם די גמרא, ורבא, און רבא, למה ליה לשנויי כרבה, וואס דארף ער זאגן דער טעם פון דער משנה פארוואס ס'שטייט אינה מקודשת, מכח דעם דין פון רבה כל שאינו בזה אחר זה בבת אחת אינו, תיפוק ליה, ער קען דאך זאגן אן איינפאכן טעם, קידושין שאין מסורים לביאה נינהו, אויב ער איז מקדש אזעלכע קידושין, וואס דורך דיע קידושין ווערט זי אסור אויף אים, האלט רבא אינם קידושין, און נישט בלויז ווען ער האט מקדש געווען צוזאמען צוויי שוועסטער, נאר אפילו ער האט מקדש געווען איינע פון צוויי שוועסטער. און ער זאגט אחת, איינע פון אייך זאלן ווערן מקודש, איז אויך נישט מקודש, כ'דארף נישט צוקומען צו דעם דין, ווייל כל שאינו בזה אחר זה, בבת אחת אינו, נאר סתם רבא לערנט קידושין שאין מסורים לביאה לא הוו קידושין. ענטפערט די גמרא, ריכטיג, רבא דארף טאקע נישט האבן דעם טעם, נאר לדבריו דרמי בר חמא קאמר, ער גייט דאס נאר זאגן לויט רמי בר חמא, רמי בר חמא וואס ער לערנט איין אויף דאס פון פסוק אשה אל אחותה לא תקח לצרור, האט רמי בר חמא געוואלט זאגן אז התורה אמרה בשעה שנעשו צרות זו לזו לא יהא לו ליקוחין אפילו באחת מהן, רמי בר חמא האט געוואלט איינלערנען דעם פסוק ס'גייט ארויף בבת אחת, האט ער אים געזאגט רבא, בבת אחת קען איך נישט איינלערנען דעם פסוק, מכח די קשיא פארוואס קומט כרת, אויב ער איז מקדש בבת אחת איז דאך אין קיינעם פון זיי נישט חל די קידושין, איז דאך נישטא קיין כרת פון אחות אשה, נאר דער פסוק רעדט זיך בזה אחר זה, און בבת אחת קענסטו אפלערנען משום דרבה. אבער רבא אליין דארף נישט צוקומען צו דעם, ווייל רבא האט א איינפאכן טעם, קידושין שאין מסורים לביאה לא הוו קידושין, איתמר מיר האבן געלערנט קידושין שאין מסורים לביאה, רש"י טייטשט אפ וואס מיינט מיט קידושין שאין מסורים לביאה, אז ר'האט מקדש געווען איינע פון צוויי שוועסטער, און ער האט נישט געזאגט וועלכע פון זיי, קען ער דאך קיינעם נישט נעמען, אפשר איז דאס אחות אשתו. איז זאגט רבא, אביי אמר אביי זאגט הוו קידושין ס'איז א קידושין, ער טאר טאקע מיט קיינעם נישט וואוינען, נאר ער דארף געבן יעדן איינער א גט. רבא אמר רבא זאגט לא הוו קידושין, די קידושין זענען בכלל נישט געווען קיין קידושין, און ער דארף נישט געבן קיין גט. אמר רבא האט רבא געזאגט בר אהינא אסברה לי, בר אהינא האט מיר געזאגט, געגעבן צו פארשטיין, פון וואנען איך לערן דאס אפ אז קידושין שאין מסורים לביאה לא הוו קידושין, שטייט אין פסוק כי יקח איש אשה ובעלה, זאגט מען כי יקח גייט דאך ארויף אויף די קידושין, קידושין המסורים לביאה, נאך די קידושין. קען ער קומען אויף איר? ס'איז געווען כי יקח, האט ער מקדש געווען מיט כסף, דאס לערן איך דאך אפ פון כי יקח, הוו קידושין, איז עס קידושין, קידושין שאין מסורים לביאה, וואס הייסט קידושין שאין מסורים לביאה, איך ווייס דאך נישט וועלכע ער האט מקדש געווען, די קידושין מאכן אז זאל נישט זיין ראוי לביאה, לא הוו קידושין, איז דאס נישט קיין קידושין, און מען לערנט דעם תוספות וועט מען פארשטיין די זאך, קידושין שאין מסורים לביאה רבא אמר לא הוו קידושין, פירש בקונטרס לערנט רש"י פשט, דכתיב עס שטייט ובעלה, דבעינן איך דארף האבן אז ס'זאל זיין ראויין לביאה, אנישט איז נישט קיין קידושין, וקשה, פרעגט תוספות, דהא חייבי לאוין

אן די קידושין וואלט נישט געווען דער איסור הביאה, דער איסור ביאה מאכט די קידושין, והיינו דאס הייסט, היכא דקידש אחת משתי אחיות בסתם, ווען ער האט מקדש געווען איינע פון די צוויי שוועסטער סתם, שמקודם הקידושין, היתה כל אחת מהן מותרת, פריער אן די קידושין האט ער קאנט מקדש זיין איינע פון זיי וועלכע ער וויל. ועכשיו על ידי הקידושין, יעצט ווייל ער האט מקדש געווען איינע פון די צוויי און איך ווייס נישט וועלכע, נאסרו שתיהן, איז ווער האט געמאכט דעם איסור, די קידושין האבן געמאכט, אבל חייבי לאוין איסור הביאה לא בא, דאס איז נישט געקומען על ידי הקידושין, שהרי מקודם לכן פאר די קידושין, נאסרה בביאה כמו אחר הקידושין, דער איסור איז געווען קודם קידושין אזוי ווי עס איז לאחר קידושין. גמרא, תנן, מיר האבן געלערנט, כ'דארף פרעגן א קשיא, ביי אונז אין דער משנה שטייט, המקדש אישה וביתה, או אישה ואחותה כאחת, אויב ער האט מקדש געווען צוזאמען צוויי שוועסטער אינן מקודשות, זאגן מיר דעמאלט זיי זענען נישט מקודש, מיר האבן דאך אויף דעם א סברא, כל שאינו בזה אחר זה איז אפילו בבת אחת אינו. ער האט מקדש געווען צוויי צוזאמען, ביידע צוזאמען, איך ווייס. ווייזט אויס פון דער הא אבער, די גאנצע זאך איז פארוואס זענען זיי נישט מקודש, ווייל ער האט ביידע מקדש געווען, הא אבער אחת מאישה וביתה, ס'איז געווען א מאמע מיט א טאכטער, זאגט ער איינע זאל זיין צו מיר מקודש, או אדער מאישה ואחותה, ער זאגט נישט וועלכע. זאגן מיר מקודשת, זי איז יא מקודש, און זיי דארפן ביידע האבן א גט, איך ווייס נישט וועלכע, ואמאי, פארוואס זאלן זיי ווערן, פארוואס זאלן זיי דארפן האבן א גט, קידושין שאין מסורים לביאה נינהו, און דו רבא לערנסט דאך אז קידושין שאין מסורים לביאה און נישט קידושין, תיובתא דרבא דאך א קשיא אויף רבא'ן וואס ער לערנט אז מען האט מקדש געווען אחת משתי אחיות, דארף מען נישט האבן בכלל קיין גט, זאגט די גמרא אמר לך רבא, רבא וועט ענטפערן, ולטעמיך, לויט דיר איז גוט, לויט דיר איז שוין גוט די משנה, אימא סיפא, זאג די סיפא פון די משנה, אין די משנה שטייט מעשה בחמש נשים, ס'איז געווען א מעשה, ס'איז געשטאנען פינף פרויען, ובהן שתי אחיות, און ס'איז דארטן געוועזן צוויי שוועסטער פון די פינף, דריי פרעמדע און צוויי שוועסטער. וליקט אחד כלכלה של תאנים, א מענטש האט צוזאמען געקליבן א באסקעט פון פייגן, ושלהן היתה, ס'איז געוואקסן אויף זייערע ביימער, אבער ושל שביעית היתה, ס'איז געווען א שמיטה יאר, האט דאך יעדער איינער רעכט דאס צו נעמען. ואמר, האט דער מענטש געזאגט, הרי כולכם מקדושות לי, איהר אלע זאלט זיין מקודש צו מיר, בכלכלה זו, מיט דעם באסקעט פון די פייגן. ואמרו חכמים, האבן די חכמים געזאגט, אין אחיות מקודשות, די שוועסטער זענען נישט מקודש. ביז אהער איז די משנה, ס'לשון פון דער משנה ווייזט אויס פון דעם, אחיות הוא דאינן מקודשות, די שוועסטער זענען ניט מקודש, הא נכריות, אבער די פרעמדע וואס זענען געווען דארטן צוזאמען מקודשות זענען מקודש, היכי דמי, וויאזוי איז געווען דער לשון ווען ער האט מקדש געווען, אילימא וועסטו וועלן זאגן דאמר כולכם, ער האט געזאגט מיט דעם לשון כולכם, קני את וחמור הוא, דאס איז א שם א משל, ווען איינער איז מקנה א זאך פאר א מענטש און פאר א אייזל, אז ער וויל נישט דער קנין זאל זיין דווקא ווען די אייזל וועט קונה זיין מיט דער מענטש אויך קונה זיין, דעמאלט זאגן מיר ואת וחמור לא קנה, אז ער זאגט את וחמור האט ער נישט קונה געווען, די גמרא זאגט עס אין בבא בתרא לגבי דעם דין. אז איינער גיט א מתנה פאר א מענטש וואס איז שוין געבוירן, און אויכעט פאר א ולד, זאגן מיר, ווייל די עובר במעי אמו איז דאך נישט קונה, איז דער מענטש אויך נישט קונה. אלא לאו דארף איך זאגן, דאמר להו, ער האט זיי געזאגט, אחת מכם, איינער פון אייך, וואס דעמאלט איז נישט קיין את וחמור, ווייל אויב ער האט די מקדש געווען האט ער נישט מקדש געווען די אנדערע, וקתני און דא שטייט דאין אחיות מקודשות אז די שוועסטערס זענען נישט מקודש, זאגט די גמרא לרבא קשיא רישא, לויט רבא'ן איז א קשיא פון די רישא, אין די רישא ווייזט דאך אויס דווקא ווען ער האט מקדש געווען אישה ואחותה כאחת, דווקא ער האט מקדש געווען צוויי שוועסטער צוזאמען, נאר דעמאלט איז זי ניט מקודש, אבער ער האט מקדש געווען איינע פון צוויי איז יא מקודש, איז דאך א קשיא אויף רבא. לאביי קשיא סיפא, לויט אביי'ן איז שווער די סיפא, אין דער סיפא שטייט אז ער האט געזאגט מיט דעם לשון כולכם הרי כולכם מקודשות לי, פארוואס זאגן מיר אז די אז די די אנדערע זענען יא מקודש? ס'דארף דאך זיין את וחמור. אביי מתרץ לטעמיה, אביי פארענטפערט ס'זאל אויף אים נישט זיין שווער, רבא מתרץ לטעמיה, און רבא פארענטפערט ס'זאל נישט זיין קיין קשיא פון דער משנה אויף אים. אביי מתרץ לטעמיה, אביי פארענטפערט לטעמיה. המקדש אישה ובתה, איינער האט מקדש געווען א פרוי מיט איר טאכטער, או אישה ואחותה, און ווי אזוי האט ער געמאכט די קידושין? כאחת, ביידע צוזאמען אינן מקודשות, זענען זיי נישט מקודש, מכח דעם כלל כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. הא אבער אחת מאישה ובתה, ער האט מקדש געווען איינע, ס'איז געווען אישה ובתה, זאגט ער איינע זאל זיין צו מיר מקודש, אדער ער האט מקדש געווען איינע מאישה ואחותה, מקודשת, מקודשת איז זי מקודש, כאטש דאס איז קידושין שאין מסורים לביאה. ואם אמר אויב ער האט געזאגט הראויה לביאה תתקדש לי, נאר די וואס איז ראויה לביאה, איז דעמאלט דער דין אינה מקודשת, איז ער האט, ביידע זענען דאך נישט ראויה לביאה, ומעשה נמי ס'איז געווען א מעשה בחמש נשים, פינף פרויען, ובהן שתי אחיות, צווישן די פינף איז געווען צוויי שוועסטער, וליקט אחד כלכלה של תאנים, איינער האט פונאנדער צוזאמענגעקליבן א באסקעט פון פייגן, און ס'איז געווען א שמיטה יאר, און זייערס איז עס געוועזן, ואמר האט ער געזאגט, הראויה לי מכם תתקדש לי, די וואס איז ראויה לביאה זאל ווערן מקודש, ואמרו חכמים, אין אחיות מקודשות. איז דאך שוין נישט יעצט דא קיין קשיא ס'איז את וחמור, ווייל ער האט דאך גלייך נישט געמאכט די קידושין אויף אלע, ער האט דאך נאר געמאכט די קידושין אויף די ראויה לביאה. ורבא מתרץ לטעמיה, רבא ענטפערט לויט זיין טעם. רבא זאגט אזוי, דאס וואס שטייט אין דער משנה כאחת, אין דער משנה שטייט דאך המקדש אישה ובתה או אישה ואחותה כאחת, מיינט מען נישט ער האט זיי מקדש געווען כאחת, נאר דער פשט איז אזוי, המקדש איינער האט מקדש געווען אחת מאשה ובתה, ס'איז געשטאנען אשה ובתה, האט ער געזאגט איינע פון אייך זאל צו מיר זיין מקודש, או אחת מאשה ואחותה.

און נישט די טייטש איז כאחת ער האט מקדש געווען כאחת, נאר כאחת גייט מען זאגן אויף דעם א טעם. ומעשה נמי, ס'איז געווען א מעשה, בחמש נשים, ס'איז געווען פינף פרויען, ובהן שתי אחיות, צווישן די פינף פרויען איז געווען צוויי שוועסטער און דריי פרעמדע, וליקט אחד כלכלה של תאנים, איינער האט געקליבן א באסקעט פון פייגן, ואמר האט געזאגט הרי כולכם ואחת משתי אחיות מקודשות לי בכלכלה זו, ער האט נישט מקדש געווען אלע פינף, נאר דריי, און איינע פון די. ואמרו חכמים, האבן די חכמים געזאגט, אין אחיות מקודשות, אלא אבער דריי זענען יא מקודש, איי וועט ער פרעגן פארוואס הייסט עס נישט את וחמור, נאר דאס וואס איך זאג איינע פון די שוועסטער איז נישט מקודש, איז דאך עס וועגן א ספק, ווייל די מציאות לאזט מיר נישט, ווייל איך ווייס נישט וועלכער ער האט מקדש געווען, אבער לו יצוייר ווען איך זאל וויסן וועלכער ער האט מקדש געווען, וואלט דאך די געווארן מקודש, פאסט עס נישט צו זאגן דא את וחמור, ווייל די שוועסטער איז נישט מקודש זאלן די פרעמדע נישט זיין מקודש, ער האט דאך דא נישט מקדש געווען ביידע, ער האט דאך מקדש געווען נאר איינע פון די צוויי שוועסטער. לו יצוייר איך זאל וויסן וועלכע וואלט זי געווען מקודש, דאס וואס איז נישט מקודש איז נישט ווייל עס פעלט אין די קידושין, נאר כ'ווייס נישט וועלכע. דעריבער זאגן מיר אז די פרעמדע ווערן מקודש, און דאס הייסט נישט קני את וחמור. רש"י די צווייטע שורה פון אויבן, רבא מתרץ מתניתין לטעמיה, הא דקתני כאחת, דאס וואס שטייט כאחת לאו למידק נישט מדייק זיין אז דווקא ווען מען איז ביידע מקדש דעמאלט זענען זיי ניט מקודש, הא אחת מאשה ובתה מקודשת, נא, נישט דאס איז דער דיוק, אלא הכי קאמר, די משנה זאגט אזוי, המקדש אחת מאשה ובתה,

הרי כולכם ואחת משתי אחיות, דהשתא יעצט דא לאו את וחמור הייסט נישט את וחמור, דהא דאין אחיות מקודשות איז משום ספיקא, דעריבער זענען די שוועסטער נישט מקודש ווייל עס איז נאר א ספק, דלא ידע ער ווייסט נישט הי קדיש וועלכער ער האט מקדש געווען, הא אי ידע ער ווייסט וועלכער ער האט מקדש געווען ביי זכי', הילכך דעריבער נכריות מקודשות. פרעגט רשי ודלא אוקמה כגון דאמר אחת מכם,

איך לערן טאקע דעם כולכם נאר אחת מכולכם, וכגון שלא קידש אלא חדא, ער האט מקדש געווען נאר איינע, דאם כן לא מיתרצא, אויב אזוי וועט ער נישט גוט זיין הא דשמעינן לקמן ממתניתין, וואס די גמרא איז מדייק, אשה נעשית שליח לחברתה במקום שנעשית לה צרה, ווייזט דאך אויס פון דארטן ער איז מקדש מער ווי איינע. ברוך השם, מסכת קידושין, דף נ א, עמוד ב', די פיפטע שורה פון די ברייטע שורות. תא שמע, איך וויל פרעגן א קשיא. המקדש את בתו סתם, מיר האבן דאך פריער געהאט אין גמרא א מחלוקת פון אביי מיט רבא, אויב איינער האט מקדש געווען איינע פון צוויי שוועסטער, און ער זאגט נישט וועלכע פון די צוויי שוועסטער איז ער מקדש, ביידע האבן באשטאנען, ער ווייסט נישט וועלכע. רוף איך עס אן מיט דעם לשון קידושין שאינן מסורים לביאה, די קידושין טוען אסר'ן יעדן איינער פון זיי, פאר די קידושין האט ער זיך געקאנט נעמען וועלכע ער האט געוואלט, אבער יעצט קען ער קיינע נישט נעמען, ווייל וועט ער איינע נעמען אפשר די קידושין האט דער צווייטער חל געווען, איז דאך דאס אחות אשתו.

איז תא שמע וויל איך פרעגן א קשיא. מיר האבן געלערנט המקדש את בתו סתם. איינער האט מקדש געווען זיין טאכטער סתם. איינער גייט צו צום טאטן און ער זאגט אים, איך בין מקדש איינע פון דיינע טעכטער, וויל איך מקדש זיין. דער טאטע באשטייט. זאגן מיר אין הבוגרות בכלל אויב ער האט בוגרות'ן אויכעט, איז עי די בוגרות'ן זענען נישט אין ספק קידושין אז מ'זאל דארפן האבן א גט, ווייל דער טאטע האט דאך נישט די רעכט צו נעמען קידושין פאר א בוגרת, ווייזט אויס פון דא הא קטנות, אבער די קטנות בכלל אז ער האט עטליכע קטנות. זענען זיי בכלל איינע פון די קטנות איז מקודש נאר כ'ווייס נישט וועלכע, דארפן אלע קטנות האבן א גט? ואמאי פארוואס זאלן זיי דארפן האבן א גט? קידושין שאין מסורים לביאה נינהו, ס'איז דאך קידושין שאין מסורים לביאה, ותיובתא דרבא דאך קשה אויף רבא, רבא לערנט, קידושין שאין מסורים לביאה איז נישט קיין קידושין, מען דארף נישט האבן קיין גט, דא ווייזט דאך אויס אז די קטנות ווערן יא מקודש. ענטפערט די גמרא, אמר לך רבא, רבא וועט דיר זאגן, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך כשאין שם אז ס'איז דארטן נישט דא אלא גדולה און קטנה, ס'איז נאר דא איין גדולה און איין קטנה, דעריבער זאגן מיר די גדולה איז נישט אין כלל נאר די קטנה איז אין כלל, די קטנה מקודשת וודאי, ס'קידושין המסורים לביאה, לכאורה דארף מען פארשטיין וואס ארט עס מיר אז ס'איז דא אסאך גדולות? ס'איז נישט קיין חילוק צו ס'איז דא אסאך גדולות צו איין גדולה, דער עיקר דארף איך דאך אויסברענגען אז ס'איז נאר דא איין קטנה, נאר די טייטש איז אזוי, אויב עס רעדט זיך אז ס'איז דא אסאך גדולות, דארף איך דאך זאגן די זעלבע זאך אויף קטנות, מיינט מען אויך אסאך, זאגן מיר אז מען מיינט ס'איז געווען איין גדולה איין קטנה, פרעגט די גמרא, ווי קענסטו אזוי אויך זאגן והא בוגרות קתני? ס'שטייט דאך בוגרות. בוגרות ווייזט דאך אויס אז ס'איז געווען אסאך גדולות. און אויב איך זאג אז ס'איז געווען אסאך גדולות, דארף דאך לערנען אז קטנות איז אויך געווען אסאך. זאגן מיר אז די קטנות זענען יא בכלל זענען מקודש, זע איך דאך קידושין שאין מסורים לביאה, הוו קידושין. איינע פון אסאך, ער האט אסאך, ער האט מקדש געווען איינע פון די טעכטער, זאגן מיר די בוגרת איז נישט אין דעם כלל, די קטנות יא. ענטפערט די גמרא, רבא וועט פארענטפערן, מאי בוגרות? בוגרות דעלמא. כאטש עס שטייט א לשון רבים, מען מיינט יעדע מענטש וואס ער האט א בת בוגרת, איז דיע בוגרת נישט אין כלל קידושין וואס די טאטע האט גענומען. אבער לעולם רעדט זיך אז ס'איז דא געווען איין בוגרת און איין קטנה, און א מענטש האט אים געזאגט זיי אויב איך וויל מקדש זיין דיין טאכטער זאגן מיר וועלכע האט ער געמיינט די קטנה? פרעגט די גמרא אי הכי אויב עס רעדט זיך אזוי ווי דו זאגסט, אז ס'איז נאר דא איין בוגרת און איין קטנה, מאי למימרא, וואס פאר א חידוש דערציילט ער מיר? בשלמא ווען עס רעדט זיך אז ס'איז דא אסאך קטנות, דערציילט ער מיר א דין וועגן דיוק, דער דין אז די בוגרות זענען נישט אין כלל איז דאך מער א פשיטא, נאר גייט מען דערציילן אז די קטנות זענען אין כלל, כאטש ס'איז דאך קידושין שאין מסורים לביאה, דאך זענען זיי אין כלל, הוו קידושין. אבער יעצט אז דו זאגסט אז עס רעדט זיך ס'איז נאר געווען איין גדולה און איין קטנה, איז דאך דער דין אין הבוגרות בכלל איז דאך נאר א פשיטא, ווייל דער טאטע האט דאך נישט קיין רעכט אויף בתו גדולה. יעצט דער דיוק הא קטנה בכלל, זיכער, פארוואס זאל די קטנה נישט זיין מקודש? ס'איז דאך קידושין המסורים לביאה, איז דאך נאר א פשיטא ס'איז קידושין, וואס פאר א חידוש דערציילט ער מיר? ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך דשויתיה שליח, אז די בוגרת האט געמאכט דעם טאטן א שליח, קענען מיר לערנען צוויי טייטשן, מיר קענען לערנען ער האט אים געמאכט א שליח אז ער זאל נעמען קידושין פון דעם מענטש, אבער רש י זאגט נישט אזוי. דעמאלט ווען ער האט זי האט געמאכט אים א שליח צו נעמען קידושין פון דעם מענטש, קען זיין דער טאטע האט גענומען פאר איר די קידושין, נאר מען מיינט זי האט געזאגט דעם טאטן נעם פאר מיר קידושין, זי האט נישט אנגעוויזן דעם מענטש. אזוי זאגט דער רש י, דשויתיה שליח לקדשה לכל הבא ווייזט אויס אז אויב זי האט אנגעוויזן פאר וועמען, וואלט דאך געווען די בוגרת יא אין כלל. מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען כי מקבל קידושין אדעתא דידה קא מקבל אז דער טאטע נעמט קידושין, אפשר פאר די בוגרת וואס זי האט דאך אים געמאכט פאר שליח, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן דלא שביק איניש מידי.

פרעגט די גמרא, מי לא עסקינן קען זיך דען דא נישט רעדן, דאמרה ליה אז זי האט געזאגט צו אים קידושיי מיינע קידושין לדידך, אז די בוגרת האט געזאגט די קידושין איז צום טאטן, דאך זאגן מיר אז אין הבוגרות בכלל, שטייט דאך דא סתם ווייזט אויס אז אויב ווי דו זאגסט האט געמאכט א שליח קען זיך דאך נישט רעדן אין דעם אופן אז דער טאטע האט פון דעם אויך הנאה, אויב אזוי פארוואס איז נישט די בוגרת אין כלל. ענטפערט די גמרא, אפילו הכי, אפילו ווען די בוגרת האט געזאגט צום טאטן, די כסף קידושין גיב איך דיר, זיי מיר מקדש, לא שביק איניש, לאזט נישט א מענטש אפ, מצוה דרמיא עליה, א מצוה וואס ליגט אויף אים, שטייט דאך אין פסוק ואת בנותיכם תנו לאנשים, ועביד, און ער זאל טון מצוה דלא רמיא עליה, א מצוה וואס ליגט נישט אויף אים. מקדש זיין בתו קטנה איז א מצוה וואס ליגט אויף אים, מקדש זיין די בתו בוגרת ליגט נישט אויף אים. מען דארף אבער פארשטיין, מיר האבן דאך געלערנט אין אנפאנג פרק אז בתו קטנה נישט בלויז עס איז נישט קיין מצוה, נאר עס איז א איסור אויכעט דא, אזוי איז דאך געווען עס לשון הגמרא דף מ א עמוד א,

אז עס איז א מצוה א חידוש זאגן מחלק זיין פון קטנה צו קטנה, אז עס איז דא אזא איין קטנה וואס האט שכל וואס זי קען אויסקלייבן, דעמאלט ליגט א מצוה אויפן טאטן אז זאל ער מקדש זיין. רש"י. תא שמע, איך וועל פרעגן א קשיא. מיר האבן פריער געהאט אין גמרא א מחלוקת פון אביי מיט רבא. אויב איינער האט מקדש געווען איינע פון צוויי שוועסטער, ער זאגט נישט וועלכע ער האט מקדש געווען, איז דאס קידושין שאין מסורים לביאה, לערנט רבא אז די קידושין זענען נישט קיין קידושין, זיי מעגן חתונה האבן, זיי דארפן נישט קיין גט. און אביי לערנט קידושין שאין מסורים לביאה הוי קידושין, ממילא ער טאר דאך מיט קיינער פון זיי נישט וואוינען, מען ווייסט דאך נישט וועלכע האט מקדש געווען, ער וויל מיט איינער וואוינען אפשר דאס איז אחות אשתו, דארף ער ביידע גט. וועל מיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט מי שיש לו איינער האט שתי כיתי בנות צוויי כיתות טעכטער, משתי נשים פון צוויי פרויען, מיר וועלן זיי נאמען געבן, פון איין פרוי האט ער דריי טעכטער, איינע הייסט א', די אנדערע הייסט ב', די דריטע הייסט ג'. די א' איז עלטער פון ב', און די ב' איז עלטער פון ג'. פון דער צווייטער פרוי האט ער אויך דריי טעכטער, ד', ה', ו'. די ג', כאטש די ג' איז דאך די יונגסטע, די קלענסטע ביי כיתה א', אבער זי איז דאך עלטער ווי די עלטסטע פון כיתה ב', פון ד'. ואמר האט ער געזאגט קידשתי כ'האב גענומען קידושין את בתי הגדולה די טאכטער די גדולה, אלע זעקס זענען געווען קטנות, די גדולה דא די טייטש די עלטסטע, די עלטער די גרעסערע, ואיני יודע און איך ווייס נישט אם גדולה שבגדולות צי א' וואס זי איז די גרעסטע פון די גרויסע כיתה, ואם גדולה שבקטנות, צי די ד' און אוודאי און אוודאי איז אים א ספק די ב', און אויך איז אים א ספק די ה', ווייל די ה' איז דאך אויך גרעסער פון די ו', ווייל לגבי די ו' זענען דאך אלע גרעסערע. צי ער ווייסט נישט אם קטנה שבגדולות. אז די קידושין זענען געווען אויף די קטנה שבגדולות, וועלכע איז דאס? אויף ג'? פארוואס איז נאר א ספק ג' איז דאך א קטנה, נאר שהיא גדולה, זי איז דאך גרעסער מן הגדולה שבקטנות, זי איז דאך גרעסער פון די ד', איז דער דין כולן אסורות. אלע זענען אסור, חוץ מקטנה שבקטנות, די אלע טאר מען נישט חתונה האבן, ער מוז געבן אלע פינף א גט, נאר די קטנה שבקטנות ו', די האט ער דאך די קען איך דאך נישט רופן קיין גדולה. דברי רבי מאיר, אזוי לערנט רבי מאיר, זיי זענען אסור צו אנדערע מענטשן ביז ער גיט א גט, אפילו די מיטלסטע פון די קטנות, דאס הייסט ה' איז אויכעט אסור, לגבי די ו' איז זי דאך גרעסער, זע איך דאך פון דעם א אז איינער האט מקדש געווען איינע פון צוויי שוועסטער דארפן געבן א גט, איז דאך פון דא א ראיה קידושין שאין מסורים לביאה הוו קידושין, איז דאך א קשיא אויף רבא'ן וואס רבא זאגט לא הוו קידושין. ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך כשהוכרו, בשעת קידושין האט ער געוויסט וועלכע ער איז מקדש, ולבסוף נתערבו ער צוטומלט זיך, ער ווייסט ער האט מקדש געווען די גדולה און ער האט געוויסט וועלכע, נאר יעצט דא צומישט ער זיך. דיקא נמי, א ראיה איך דארף ברענגען אז מען האט געוויסט איינמאל, און אויב מען האט געוויסט איז דאך עס בשעת קידושין געוועזן מסורין לביאה דקתני שטייט אינו יודע ער ווייסט נישט, ולא קתני שטייט נישט אין ידוע ס'איז נישט באוויסט, אין ידוע וואלט געהייסן מען האט קיינמאל נישט געוויסט. אינו יודע די טייטש ער ווייסט נישט. שמע מינה איז א ראיה אז ס'רעדט זיך הוכרו ולבסוף נתערבו איז דאך דאס קידושין המסורים לביאה, נאר איך ווייס נישט וועלכע ס'איז געווארן מקודש, דעריבער זאגן מיר אז כולן אסורות ביז וואנען ער וועט געבן אלעמען א גט. פרעגט די גמרא, אי הכי מאי למימרא, בשלמא איך וויל זאגן עס רעדט זיך מ'האט קיינמאל נישט געוואוסט, דערציילט ער מיר א דין אז קידושין שאין מסורים לביאה הוו קידושין, אבער יעצט אז דו לערנסט איין אז מען האט עס געוויסט בשעת קידושין איז דאך דאס קידושין המסורים לביאה, איז דאך נאר א פשיטא אז די קידושין איז קידושין, און אויב איך ווייס נישט וועלכע דארף איך געבן א גט פאר יעדן איינעם. זאגט די גמרא, ער דארף מיר דאס דערציילן לאפוקי מדרבי יוסי, אנדערש פון רבי יוסי, רבי יוסי לערנט אז אלע זענען מותר,

אז א מענטש וועט נישט דערמאנען דאס ווארט גדולה, נאר אויף גדולה שבכולם, נאר די אלף רופט ער אן גדולה, ווייל אויב נישט קען ער זיך אמאל צוטומלען און ער וועט מיינען גדולה מיינט מען די וואס איז די די בית צו די גימל, דעריבער זאגט ער, איז דער סדר פון מענטשן אז מיט דעם ווארט גדולה רופט מען נאר אן די עלטסטע. דאמר לא מחית איניש נפשיה לספיקא, קא משמע לן גייט ער מיר דערציילן, דמחית איניש נפשיה לספיקא, א מענטש טוט זיך יא ווען מען זאגט אריינלאזן אין א ספק. זאגט די גמרא תא שמע, כ'גיי פרעגן א קשיא אויף רבא, רבא לערנט קידושין שאין מסורים לביאה הוה קידושין, לא הוה קידושין, ממילא קומט אויס לויט רבא אז איינער האט מקדש געווען איינע פון צוויי שוועסטער, ער האט נישט ארויסגעזאגט וועלכע ער איז מקדש, איז די קידושין בכלל נישט קיין קידושין. מיר האבן געלערנט, מי שקידש אחת משתי אחיות, איינער האט מקדש געווען איינע פון צוויי שוועסטער, ואינו יודע מען ווייסט נישט איזה קידש וועלכע ער האט מקדש געווען, נותן גט לזו וגט לזו, זע איך דאך קידושין שאין מסורים לביאה הוה קידושין, איז דאך א קשיא אויף רבא, ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך, כשהוכרו, בשעת קידושין האט מען געוויסט וועלכע ער איז מקדש, ולבסוף נתערבו, איז דאך עס דעמאלט קידושין המסורים לביאה, דייקא נמי. א ראיה איך דארף ברענגען אז דא רעדט זיך בשעת מעשה האט מען געוואוסט, דקתני שטייט אינו יודע ער ווייסט נישט, ולא קתני שטייט נישט אינו ידוע, אז אינו ידוע הייסט מען האט קיינמאל נישט געוואוסט, פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי מאי למימרא וואס גייט ער מיר דערציילן אויב איז דער בשעת מעשה האט מען געוואוסט איז דאך עס דעמאלט קידושין המסורים לביאה ווייס איך דאך אליין אז יעדער איינער איז א ספק מקודשת, בשלמא ס'רעדט זיך מ'האט קיינמאל נישט געוויסט, דערציילט ער מיר טאקע א חידוש, אז קידושין שאין מסורים לביאה הוה קידושין, אבער אויב דו זאגסט קידושין שאין מסורים לביאה לא הוה קידושין, נו דא רעדט זיך מ'האט געוואוסט איז דאך מיר פשיטא. ענטפערט די גמרא דער דין איז מיר טאקע פשיטא, נאר סיפא איצטריכא ליה דער חידוש איז אין דער סיפא, אין דער סיפא שטייט מת, איידער דער מענטש האט געגעבן די צוויי שוועסטער גיטין איז ער געשטארבן, ולו אח אחד, און ער האט איין ברודער. חולץ לשניהם, דארף ער געבן ביידע חליצה, ער קען נישט מייבם זיין, ער וועט גיין איינע מייבם זיין, אפשר איז די מקודש געווארן די שוועסטער אירע, נעמט ער דאך יעצט אחות זקוקתו, איי זאל ער איינע געבן חליצה. און נעמען נאכהער מייבם זיין די שוועסטער? ניין, אפשר האט ער געגעבן חליצה טאקע דער וואס קומט חליצה, און ער נעמט די צווייטע נעמט ער דאך אחות חלוצתו, און אחות חלוצתו איז דאך אויך אסור. היו לו שניים, ער איז געשטארבן ער האט צוויי ברידער, אחד חולץ ואחד מייבם, איינער גיט חליצה און דער אנדערער קען מייבם זיין, מה נפשך. איז דער וועלכער האט געגעבן חליצה איז די נישט געווען מקודש, קען מען דאך די אנדערע מייבם זיין, און אפילו איך וועל זאגן די וואס מען האט געגעבן חליצה דאס איז די יבמה, אחות חלוצת אחיו מעג מען נעמען, דער וואס האט געגעבן חליצה טאר נישט נעמען אחות חלוצתו, אבער אחות חלוצת אחיו מעג מען נעמען. אם קדמו וכנסו, אויב זיי האבן זיך געפעדערט איידער זיי זענען געקומען פרעגן וואס צו טון, זענען זיי געגאנגען זיי האבן גענומען דיע ביידע, איז דער דין אין מוציאין אותן מידם, בין איך זיי נישט מוציא פון זייער האנט. פארוואס? פון דעם צווייטן בין איך דאך זיכער נישט מוציא, ווייל וואס זאל זיין, האט דער ערשטער גענומען די יבמה, איז דאך דיע א פרעמדע, האט דער ערשטער גענומען, נישט א פרעמדע איז דיע דאך די יבמה, נאר אפילו דער ערשטער וואס האט גענומען, קען דאך זיין ער האט געטאן א איסור, אז ער האט גענומען נישט די יבמה, נאר האט גענומען די שוועסטער, און אחות זקוקתו איז דאך אסור, נאר נאכדעם ווי דער אנדערע האט גענומען די שוועסטער, דער ברודער. איז דאך שוין אוועק געגאנגען די זיקה, דעריבער זאגן מיר אז אין מוציאין מידם, איז דער דין אזוי, דווקא מיחלץ והדר יבומי, לכתחילה דארף איך פריער געבן חליצה, נאכדעם זאל דער צווייטער מייבם זיין די צווייטע, דעמאלט ממה נפשך איז דאך גוט. אויב ער איז מייבם ארוסת אחיו איז דאך גוט. און אויב עס איז א פרעמדע, אבער נאכדעם ווי ער האט געגעבן דער ברודער א חליצה די יבמה, איז זי דאך שוין נישט קיין אחות חלוצה. דער איסור פון אחות חלוצה איז נאר אסור אויף דעם וועלכער האט געגעבן חליצה. אבל יבומי והדר מיחלץ, פריער מייבם זיין און נאכדעם געבן חליצה טאר מען נישט לא טאר מען נישט לכתחילה, דקא פגע באחות זקוקתו, ווייל אפשר ער גייט א מייבם זיין טרעפט ער נישט די יבמה. און כל זמן מען האט נישט געגעבן קיין חליצה איינע איז דאך די יבמה זקוק, און ער נעמט יעצט אחות זקוקתו, אחות זקוקתו איז אסור מדרבנן ווייל ס'גלייך צו אחות אשתו. זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט שניים שקידשו שתי אחיות, צוויי מענטשן, דא מיינט מען נישט קיין ברידער, צוויי מענטשן פרעמדע, זיי האבן מקדש געווען צוויי שוועסטער, זה אינו יודע איזה קידש, דער ווייסט נישט וועלכע פון זיי ער האט מקדש געווען, וזה אינו יודע איזה קידש, דער אנדערער ווייסט נישט וועלכן ער האט מקדש געווען. נאר פון דיע צוויי שוועסטער איז איינע מקודש צו ראובנ'ען און איינע איז מקודש צו שמעונ'ען, ראובן און שמעון זענען נישט קיין ברידער, זה נותן שני גיטין, ראובן גיט ביידע גט'ן וזה נותן שני גיטין, זעה איך דאך קידושין שאין מסורים לביאה הוה קידושין, והא ראיה מען דארף געבן גט'ן. איז דאך א קשיא אויף רבא וואס ער זאגט אז ס'איז בכלל נישט קיין קידושין, ענטפערט די גמרא, הכא נמי דא רעדט זיך אויכעט שהוכרו, בשעת קדושין האט מען געוויסט וועלכע, ולבסוף נתערבו נאכהער האט זיך אויסגעמישט, דייקא נמי, א ראיה איך'ל דיר ברענגען אז ס'רעדט זיך הוכרו ולבסוף נתערבו, דקתני שטייט אינו יודע, ער ווייסט נישט. ולא קתני שטייט נישט אין ידוע, אין ידוע הייסט מען האט קיינמאל נישט געוויסט, שמע מינה איז אזוי א ראיה, פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי מאי למימרא וואס פאר חידוש גייט ער מיר דערציילן, אויב אדרבה בשעת מעשה האט מען געוויסט איז דאך דאס קידושין המסורים לביאה, איז דאך א זיכערע זאך אז ס'איז קידושין. און אויב איך ווייס נישט וועלכע ער האט מקדש געווען, דארף ער ביידע געבן א גט, בשלמא איך זאל זאגן עס רעדט זיך אז בשעת קידושין האט מען נישט געוואוסט, דערציילט ער מיר א גרויסן חידוש, אז קידושין שאין מסורין לביאה הוו קידושין, אבער יעצט וואס דערציילט ער מיר? ענטפערט די גמרא, סיפא איצטריכא ליה דערציילט מיר די סיפא, די חידוש איז אין די סיפא מת, ער איז געשטארבן, מתו, ביידע זענען געשטארבן, דער ראובן און דער שמעון זענען געשטארבן איידער זיי האבן געגעבן די גט. לזה אח ולזה אח, ראובן האט א ברודער און שמעון האט א ברודער, איינער איז דאך זיכער זקוק צו ראובן'ס ברודער און איינער איז זקוק צו שמעון'ס ברודער, איך ווייס נישט וועלכע, זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן, דא קען מען קיינעם נישט מייבם זיין. אז ער גיט איינער חליצה ווי קען דער זעלבער קען דאך נישט מייבם זיין די צווייטע ס'איז דאך אחות חלוצתו לזה אחד ולזה שניים ראובן ווען ער איז געשטארבן האט ער איבער געלאזט איין ברודער און שמעון האט איבער געלאזט צוויי האחד דער איינציגער דער ראובן'ס איינציגער ברודער חולץ לשתיהן ער גיט ביידע חליצה. ער קען דאך נישט נעמען, מייבם זיין קען ער נישט, אפשר טרעפט ער אחות זקוקה, און אויב ער טרעפט אחות זקוקה איז נאך איז דאך נאך יבמה לשוק, אויב צו אים אז ער נעמט איינער אבער און ער טרעפט נישט די יבמה, טרעפט ער דאך די שוועסטער, און די שוועסטער איז דאך א יבמה צו א צווייטן. והשניים, און די צוויי ברידער וואס שמעון האט, אחד חולץ ואחד מייבם. איינער גיט חליצה און איינער איז מייבם אם קדמו וכנסו, נאכדעם ווי ראובן'ס ברודער האט געגעבן ביידע חליצה איז געגאנגען שמעון'ס צוויי ברידער, זיי האבן ביידע גענומען, אין מוציאין אותן מידם בלייבט עס ביי זיי, פון דעם צווייטן קען איך דאך זיכער נישט מוציא זיין, דער צווייטער האט שוין גענומען. בהתר, ווייל ווען ער האט גענומען קען ער שוין נישט זיין קיין אחות זקוקתו, ווייל אפילו ווייל ממה נפשך איז דאס די יבמה נעמט ער דאך גוט און אויב נישט איז דאך שוין נישט דא די זיקה אויף די יבמה, זאגן מיר אזוי דווקא מיחלץ והדר יבומי, ווען קען שמעון'ס ברודער נעמען דווקא נאכדעם ווי ראובן'ס איינציגער ברודער האט געגעבן חליצה? אבער אבל יבומי, שמעון'ס ברודער זאל מייבם זיין, והדר מיחלץ, נאכדעם זאל געבן חליצה ראובן'ס ברודער, לאמיר זאגן אזוי, זאלן גיין שמעון'ס ברודער, איינער זאל געבן איינע חליצה און דער אנדערער זאל מייבם זיין די צווייטע, נא, דאס קען מען נישט, כאטש דער ברודער זיינער האט שוין געגעבן איינע חליצה. אבער דקא פגע ביבמה לשוק, אפשר די וואס ער גייט מייבם זיין, די איז געווען מקודש צו ראובנ'ען, איז זי דאך זקוק צו וועמען? צו ראובן'ס ברודער, איז דאך דא דער איסור יבמה לשוק. דא דערציילט ער מיר אן אנדער חידוש ווי פריער דארטן האט ער מיר דערציילט אין יענעם פאל א חידוש אז מען טאר נישט פריער געבן חליצה, דווקא פריער חליצה נאכדעם מייבם זיין, אויב מ'איז פריער מייבם איז עס אחות זקוקה. דא דערציילט ער מיר אז דער יחיד מוז פריער געבן ביידע חליצה, אז נישט איז דא דער איסור פון יבמה לשוק, דעם דין אז די צוויי ברידער פון שמעונ'ען פריער געבן חליצה נאכדעם מייבם זיין דארף מען מיר נישט דערציילן, ווייל דאס ווייס איך דאך שוין פון פריערדיגן פאל. נאר דא דערציילט ער מיר דעם דין אז דער יחיד מוז פריער געבן חליצה.